אזוי ווי ס'איז דא חוקים פון קדושה פאר אידן, מיר לערנען אז גאנץ ספר ויקרא באופן הכי כללי קען מען רופן ספר הקדושה, חוקי הקדושה, ס'איז דא פרשת קדושים, ס'איז דא פארשידענע סארט זאכן וואס זענען כולל אין קדושה, אפשר אלע מצוות קען מען כולל זיין סאם וועי אין דעם, ס'דא זאכן וואס זענען מער באופן פרטי וואס מ'קען זאגן זענען כולל אין קדושה און פארקערט פון זיי איז עס מטמא פאר די מענטש, אזוי איז דא און זיי האבן געלערנט באמת א גרויסע חלק פון אנהייב ויקרא איז געווען ארום פון דעם מענטשן געוויסע מענטשן וואס זענען אויסגעוועלט געווארן אז זיי זאלן זיין מער הייליג מער קדושה מיינט זאגן פשוט מיינט עס מער דרייען זיך ארום די בית המקדש אזוי פשטות די סיבות ס'שטייט נישט אז זיי זענען האבן עפעס א הייליגקייט אין זייער נפש עפעס א סארט שורש נשמה צו איך ווייס וואס מ'וואלט געזאגט פשטות דאס איז כהנים איי מין קדושה מיינט פשוט אז זיי ארבעטן מיט קדושה מער כ'וויל נישט זאגן מער פון דעם. און דרייען זיך אין בית המקדש, זיי טוען די עבודה וואס זענען די עבודות פון קדושה, וואס אלע קדושות ווען מען דרייעט זיך ארום דעם בית המקדש, דאס איז דער גדר, יא, ס'דא קודש, די קודש הקדשים, ווער ס'איז טמא קען נישט גיין דארט, מילא עס דארפן זיי זיין מער עקסטערע לעוועל פון קדושה ווי א נארמאלן איד, די נארמאלע אידן דארפן נישט האבן, נאר כהנים דארפן יא, פונקט אזוי ווי עס איז דא נארמאלע אידן און כהנים, איז דא מדריגות אין כהנים אליינס, ס'איז דא כהן א וואס מען רופט א פשוט'ער כהן, א כהן הדיוט, ס'איז דא א כהן גדול, וואס האט זיין אייגענע זאך נאך דעם דא א כהן וואס איז א בעל מום וואס איז בעצם איז ער א כהן הדיוט קען מען עס רופן אזוי ווי איין לעוועל צווישן ס'האט געוויסע צדדים האט ער יא א דין פון א כהן געוויסע צדדים נישט דאס איז די זאכן איז וואס מאכט וואס זענען די זאכן וואס מאכט וואס א כהן איז אנדערש איז בעיקר די פאר זאכן וואס ווערט אויסגערעכנט אין די פרק, אזוי ווי עס איז דא טומאות, די עיקר טומאה, די די גרעסטע טומאה, הגם ס'נישט געשטאנען ביז יעצט די טומאה, איז א אינטערעסאנטע זאך, נישט געשטאנען ביז יעצט אז א נארמאלע איד ווערט טמא מיט דעם, אבער עס איז דא א טומאה וואס הייסט טומאת מת, עס גייט נאר שטיין אין פרשת חוקת אין ספר במדבר, דאס איז שוין א שאלה וואס די חכמים פרעגן שוין, עס איז נישט געשריבן אויפן סדר, אבער אז א נארמאלע איד ווערט טמא טאר נישט גיין אין בית המקדש, סא א כהן, וואס ער ארבעט אין בית המקדש טאר ער סתם אזוי נישט ווערן טמא. עס איז אבער דא א חילוק, א כהן הדיוט ווען עס איז וויכטיג, לאחותו און אזוי ווייטער, איז זיך יא מטמא, משא"כ א כהן גדול, גייט איז ער נישט, און די פסוק איז מסביר פארוואס, ווייל ער קען נישט ארויס גיין פון בית המקדש, דאס הייסט ווייל אין בית המקדש קען מען זיכער נישט גיין, איז א כהן גדול דארף אלעמאל זיין, א כהן הדיוט דארף רוב צייט זיין, ממילא דארף ער, קען ער זיך נישט מטמא זיין. נאך א נאך א זאך וואס האט צו טון מיט דעם מ'קען זאגן א פרט פון דעם איז געוויסע מנהגי אבילות ס'דא פארשידענע מנהגי אבילות וואס די תורה האט נישט ליב דאס קען זיין זעט אויס דא אז עס איז א פגם אין קדושה מ'קען זאגן אנדערע טעמים אז ס'זעט אויס ענליך צו עבודה זרה אבער וואס איז משמע דא איז אז עס איז עפעס אזוי ווי צו סעד אזוי ווי אנרירן א מת איז מטמא כאילו זיך טון די מנהגי אבילות איז מטמא סא ממילא אפילו א פשוט'ע כהן מאכט נישט קיין קרחה נישט אפשניידן די פאת זקנם נישט מאכן קיין שרטת דאס זענען אלס זאכן וואס זענען גורם צו טומאה אזא המשך פון טומאת מת און דאס קען א כהן נישט טון און די פסוק איז מסביר ווייל אשי ה' הם מקריבם אזוי ווייטער זעלבע זאך נאך א זאך וואס איז מגדיר די קדושה פון די אידן וואס דאס איז עריות מיר לערנען באריכות דא אין אלע ענינים פון עריות אז מיט וועם מען האט חתונה און וויאזוי מען האט חתונה דאס איז א גרויסע חלק פון די קדושת ישראל אז א כהן האט עקסטערע לעוועל ער נישט נעמען קיין זונה א גרושה ווייטער פאר די זעלבע סיבה און פאר דעם א כהן בת בת כהן באקומט א גרעסערע עונש ווייטער די זעלבע זאך כהן גדול די אלע זאכן איז אביסל מער חמור סיי נישט נאר ער מאכט נישט קיין לא יקרחו קרחה ווען ער איז א אבל ער מאכט אפילו נישט קיין ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום וואס א פשוטע כהן טוט עס יא נישט נאר ער גייט נישט צו סתם א מת ער גייט אפילו נישט צו זיינע קרובים גייט ער נישט. נישט נאר ער האט נישט חתונה מיט קיין זונה און מיט א חללה, ער האט נישט קיין חתונה אפילו מיט א שום אשה וואס איז נישט קיין בתולה נאר קיין שום אפילו נישט קיין אלמנה, דיקע חילוק, דאס איז די מדריגות הקדושה וואס זענען דא, און נאכדעם רעדט דער פסוק פון די, מ'קען עס רופן א קלענערע לעוול קדושת הכהן, אדער א אנדערע וועג פון עס מגדיר זיין איז, מ'האט געלערנט פריער, נעקסטע פרשה, אין א פרשה ארום. ער גייט רעדן וועגן דעם נעקסטע פרק וואס איז דא אזויווי א הלכה פון תמים, תמים באשטייט בעיקר ביי, מיר האבן געלערנט אנהייב ויקרא אז יעדע קרבן דארף זיין תמים, זיין גאנץ, דאס איז די הלכה פון די כהן, און מיט דעם די הלכה פון די קרבן איז אז די כהן אויך דארף זיין תמים, אויב ער האט א מום איז עס פאסט נישט, אויך א חסרון קדושה, אז מען קען פרעגן וואס מיינט קדושה דארף געדענקן קדושה איז נישט. גילט מיינט נישט אז עס איז שלעכט איינער איז א געבוירן מיט א מום ער האט גארנישט געטון שלעכט אבער עס איז א חסרון כבוד א חסרון הערכה א חסרון קדושה אז דער דער וואס גייט צו די כהונה ער גייט צו די בית המקדש זאל נישט זיין דאס ממילא קען ער נישט טון אבער ער בלייבט יא א געוויסע קדושת כהונה אזוי ווי דער פסוק איז מסביר עסן לחם אלהיו קען ער יא עסן פארוואס אגעין, פארלירט נישט זיין קדושת כהונה, נאר ס'פאסט נישט, די מזבח פאסט נישט ער זאל גיין, אבער צו עסן און באקומען די חלק המתנות כהונה קען ער באקומען אזוי ווי אלע אנדערע כהנים קענען באקומען, דאס זענען די גדרי קדושת כהונה וואס זענען ספעשל מער ווי קדושה פון נארמאלע אידן.